ערשט הייבן מיר אן די אנדערע העלפט פון דעם אוונט וואס ביי אנדערע איז דאס אפשר אן אפקומעניש, איך ווייס נישט, אבער מיר וועלן דאס מאכן אינטערעסאנט פאר אייך. בעל היובל ישראל ראבינאוויטש, אונזער גאסט לאזאר ביינער, ביבליאטעק משפחה, פריינט פון דער ביבליאטעק און פון ישראל ראבינאוויטש. מיט עטליכע וואכן צוריק האט דער היגער שרייבער פאראיין איינגעארדנט א ליטעראריש-מוזיקאלישן אוונט לכבוד ישראל ראבינאוויטש'ס זעכציג יארן געבורטסטאג, וואס איז אגב אדורך מיט גרויס דערפאלג. דארטן האב איך אין מיין באגריסונגס רעדע דערמאנט אז די אידישע פאלקס ביבליאטעק האט נאך צו זאגן איר אייגן ווארט צו ראבינאוויטש'ס יובל. היינט איז דאס דער אוונט ווען די אידישע פאלקס ביבליאטעק

דער וועג פון קולטור אינסטיטוציעס איז קיינמאל נישט געווען קיין גרינגער און אוודאי נישט אויסגעבעט מיט בלומען. יעדער טראט איז א שווערער, מיט יעדן שפאן פאלט די משא שווערער אויף די אקסלען. ראבינאוויטש טראגט די משאות אזוי ווי די ביאליסטוקער טרעגער אין מארק א נעם געטאן דעם זעקל מעל ווי עפעס א באל א פילקע און דאוואי נאך זעקלעך

צו פארטיפן זיך אין די הויכע רעיונות פון בלי ראשית בלי תכלית. ווייסן מיר דאס אלע זייער גוט און מיר דערציילן היינט דער עפענטליכקייט ככה יעשה לאיש וואס האט פון זיין בעסטער צייט אוועקגעגעבן יארן לאנג געארבעט פאר א קולטור אינסטיטוציע וואס האט אנגעהויבן מיט געציילטע במתי מעט, און איז היינט דער שטאלץ פון גאנצן קאנאדער אידנטום. ביי דעם שרייבער אוונט זענען שוין אסאך רעדעס געהאלטן געווארן וועגן ראבינאוויטש'ס דערגרייכונגען, און אסאך שבחים זענען געזאגט געווארן, דאס מיינט אבער ניט אז מיר ווילן ניט הערן נאך נייע צוגאבן צו דעם וואס איז שוין געזאגט געווארן. ביי אידן איז שוין פון לאנג איינגעפירט אז דער הלל.

און ער גיבט זיי אונז איבער דורך זיין לאוד ספיקער אויפן סטעישן סי אי קענעדיען איגל, קענעדער אדלער. מיר איז אמאל איינגעפאלן אז דאס וואס ר' ישראל ראבינאוויטש שטייט אזוי פעסט אויף דער וואך פון אידישע אינטערעסן און ער רופט זיך אפ מיט מעשים און מיט זיין שארפער פען אויף אלע רופן פון זיין פאלק,

וואס דרשנ'ט אלע טאג אויף דער פרשה פון דער וואך, ער טוט עס ווי דער אמת'ער מגיד דארטן מיטן ניגון און מיטן טראפ, דארט וואו מען דארף שטעלן דעם טראפ העכער שטעלט ער. ער מוסר'ט די בני קרח ווען עס קומט זייער סדרה, און מען האלט ביי פארמאכן א לערן אינסטיטוציע וואס ראנגלט זיך שוין יארן פאר איר עקזיסטענץ, דו ווייסט מסתם וואס איך מיין. ער לערנט טאלעראנץ דער אגודת ישראל אבער ער פארשטייט זייערע געפילן. ער איז שיער ניט דער געוויסן פון אונזער דור, און בזכות כל אלה באגריס איך היינט אייך טייערער יובילאר אין נאמען פון אלע אונזערע טוער אין דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק, מיט וועם איר זענט שוין אזויפיל יארן געשטאנען און געוואכט אז זי זאל ווערן יענע גרויסע אינסטיטוציע וואס די ביבליאטעק שטעלט מיט זיך פאר ביי היינטיגן טאג. מיר ווינטשן אייך איר זאלט דערלעבן דעם בן תשעים לשוח, און אויפן פסוק לשוח זאגט רש"י התקין תפילת המנחה, ער האט געשאפן די תפילות פון מנחה. איר האט נאך אסאך שאפונגען צוצוטראגן אונזער דור. זייט געזונט צוזאמען מיט אייער פרוי און אייער קליינער משפחה, אייער גרויסער שאפן הייבט זיך ערשט אן.

דער צווייטער טייל פון אוונט, ווי איר קענט זען אין פראגראם, אויב איר האט, באשטייט פון פיר רעדנער, פון פיר? הא? וואס? פיר רעדנער? איינער פון זיי איז א נייער מין רעדנער און אפשאצער פון ראבינאוויטש'ס פערזענליכקייט, א נייער סארט רעדנער. א רעדנער וואס עפנט ניט קיין מויל, און איר וועט באלד זען, און רעדט אסאך. זיין אפשאצונג בלייבט פאר אייערע אויגן און אין אייער פאנטאזיע פאר פאר אייביק. דאס איז דערפאר וואס זיין רעדע איז אויסגעשריבן אויף א קענוועס. זיין נאמען איז נתן הענדל. און ער וועט אייך ווייזן אן אפשאצונג, זיין אפשאצונג אויפן פארטרעט נתן הענדל. נו וואס זאגט איר? זייער שיין גערעדט. פריינד הענדל, דאס איז א גרויסע אפשאצונג, איך גלייב אז איר דריקט דא אויס אסאך. איך האב געמיינט אז ער זאגט מער נישט אויפן קאנוועס נאר ער וועט טאקע זאגן אפאר ווערטער אויף, נאט אייך דעם.
איך וויל זאגן אז איך דערמאן זיך אמאל ווען מיר נאך געוואוינט אין לאנדאן איז מלך ראוויטש איז אמאל געקומען צו א באזוך האט מען אים געגעבן פארשטייט זיך א אוונט און מיר איך בין געווען איינגעלאדן איז האבן זיך אסאך רעדנער פארשריבן צום ווארט און איך האב מיך נישט פארשריבן צום ווארט. און ס'איז דא איינער, איך ווייס נישט ווער ס'קען אים, משה עובד הייסט ער, האט ער זיך אויך פארשריבן צום ווארט, און ס'איז געקומען, פריער האבן גערעדט פיר פינף רעדנער, זייער שטארקע רעדנער, נאכדעם אז ס'איז געקומען צו זיין ווען ער האט געזאלט רעדן, איז ער ארויפגעקומען זאגט ער, איז ער געווארן אזוי דערשראקן, אז ער האט נישט געקענט רעדן קיין ווארט, פרעגט ער מלך ראוויטש, ראוויטש, וואס זאל איך זאגן? זאגט ער, זאגט, זאג וואס איר ווילט. האט ער אבער דאך נישט געקענט רעדן, זאגט ער, איך בין מסכים מיט די אלע וואס האבן גערעדט יעצט. איך בין מסכים מיט דעם רעדנער וואס האט אלץ וואס האט געזאגט וועגן. ראבינאוויטשן בין איך מסכים. ווער נאך איז מסכים מיט דעם? איך האב היינט, איך מוז דאנקען, ערשטנס מוז איך דאנקען דעם חבר ראם. וואס ער האט מיר געגעבן דעם כבוד צו זיין דא, און ווייל איך ווען איך האב אנגעהויבן צו מאלן מיין פריינד ראבינאוויטש האב איך נישט געוואוסט צו דאס בילד וועט האבן אזא מין צערעמאניע, אבער פריינד ראם האט מיר געגעבן די געלעגנהייט, און איז צווייטנס דאנק איך פריינד ראבינאוויטש וואס איז געבוירן געווארן אום זעקס און צוואַנציק. היינט, ווען ער ווערט געבוירן מארגן, וואלט איך נישט געקענט זיין דא, ווייל מארגן פאר איך אוועק. אלזא, היינט איז א איד דא אין מאנטריאל האט ער מיך געפרעגט, איר פארט מארגן אוועק? זאג איך יא. ווי פארט פארט איר? כ'פאר מיט מיין טאכטער אויף א טורנעי נאך אירופה. וואס? איר גייט שפילן אין אירופה? וואס הייסט עפעס? אזויפיל שטעט דא אין נארט אמעריקע און קאנאדע האט זי נישט ווי צו שפילן מוז זי פארן נאך אירופה? וואס קען איך ענטפערן אזא איד? זאג איך אים איר ווייסט ווי ס'איז געווען אמאל אין ניו יארק א איד איז ערב ראש השנה איז ער געגאנגען מיט א מחזור

ולגר הגר בשיקאגא. זאגט ער וואס? אלזא. ונסלח האט פארלארן בשגגה. האט פארלארן בשגגה. אלזא, שוין האט דאס האט זיך פארענדיגט די גאנצע געשיכטע. אלזא, איך איך ווייס נישט, ביי א פארטרעט איז דא פארשידענע מיינונגען. אסאך זאגן ס'איז געלונגען, אסאך זאגן ס'איז נישט געלונגען, אבער איין זאך, צוויי זאכן ווייס איך וואס איז מיר געלונגען, צו זיין דא מיט פריינד ראבינאוויטש, און די צווייטע זאך איז מיר געלונגען, איך האב אפגעמאכט מיט פריינד ראבינאוויטש, אז אין צוואַנציק יאר ארום וועל איך אים ווייטער מאלן.

און סערגעי קוסעוויצקי אים צו לאנגע יאר, איז א מאדנער פארגלייך דורכגעשוואומען פארן געדאנק. ערפה און רות אין דער ביבלישער עפאכע. ערפה גייט אוועק צו זיי, רות זאגט בתוך עמי אנכי ישבת, איך בלייב ביי מיין פאלק. לאזאר וויינער, דער גרויסער מוזיקאלאג, דיריגענט און קאמפאזיטאר, האט אויסגעקליבן דעם וועג פון דער הערליכער רוס. ער קלייבט די זאנגען געזאנגען ווי רוס דאס, אין בועז'ס גארטן. אזוי ווי רוס וועט ער פארבלייבן די שיינע געשטאלט אין דער פאלקס פאנטאזיע. וועלן מיר ערשט האבן דעם כבוד הערן אונזער עהרן גאסט וואס איז ספעציעל געקומען באגריסן ישראל ראבינאוויטש. לאזאר וויינער.
מיין טייערער ראבינאוויטש. טשערמאן, און חשוב'ע פארזאמלטע פון ביידע זייטן. איך האף אז איך בין נישט די אפקומעניש.
זיין באמערקונגען.
איך וועל פרובירן זיך האלטן אזוי קורץ ווי מעגליך, כאטש איך בין געפארן אזא שטרעקע לאנג. איך בין דא דער איינציגער מוזיקער, אזוי צו זאגן, פון די אלע רעדערס. נאָך דעם וואָס כ'האָב געלייענט אין דער צייטונג פֿונעם ערשטן אויפֿנאַם וואָס מ'האָט געמאַכט ראַבינאָוויטשן, האָט מען וועגן מוזיק ניט גערעדט, ס'איז בלויז געווען פֿאַרבײַגייענדיק. און איך רעד יעצט ווי אַ מוזיקער, אַ חוץ ווי אַ מוזיקער, ווי אַ נאָענטער פֿרײַנד פֿון ראַבינאָוויטשן. אין אַ באַגריסונג האָב איך אַרויסגערעדט אַזאַ באַמער געמאַכט אַזאַ באַמערקונג, קאָנען מוזיק איז איין זאַך. ליב האבן מוזיק איז א צווייטע זאך, קאנען און ליב האבן מוזיק דאס איז א מדריגה, און איך האלט זיי נאך דערביי, איך וויל אבער אביסעלע אביסעלע פאראפראזירן דעם ענין. מוזיק נעמען אויף מענטשן מיט געפיל, אנדערע מענטשן נעמען עס אויף מיטן אויער.

גמזו לטובה, איר האט ליב מוזיק? גם זו לטובה. גייט האט הנאה און פילט און און אבער בעת מיר זאלן צו רעדן און מאכן די אלע באמערקונגען אויסטייטשן די מוזיקאלישע

דארף איך רעדן יעצט וועגן ראבינאוויטש? מיט אמאל בין איך גאר אריינגעפאלן צו אייך א וויץ צו זאגן וועגן א יונגן אייך געבן א לעקציע וועגן מוזיק, אבער כ'ווייס וואו איך טוה. מוזיק ביי אידן, און דא הייב איך טאקע אן וועגן ראבינאוויטשן, כאטש איך קום צוריק צו מוזיק. מוזיק ביי אידן, דורכגיין כראנאלאגיש, איז גוואלדיג קאמפליצירט.

דער זוכער, דער פארשער, דער אידלסאן האט ביי אונז אנגעהויבן א א באווייז אז מיר האבן אזא זאך ווי א אידישע מוזיק. און אויב נאך נישט אנגעהויבן האט ער זיכער באשאפן דעם מקור, אדער זיכער באשאפן דעם פלאץ וואו מיר די שפעטערדיגע מוזיקער, די שפעטערדיגע סטודענטן, זאלן קענען זוכן און געפינען. פאראן א באדן אויף וואס זיך צו אנשפארן. ראבינאוויטש זאגט אז ער איז געווען זיינער א שילער, אז ער האט געלערנט ביי אים. צו האט ער גענומען ביי אים פריוואטע לעקציעס, צו האט ער געלערנט פון זיינע ביכער, אין יעצטיגן מאמענט גייט מיר דאס נישט אן. עס גייט מיר אן, איך האב באמערקט דארט דארטן אז ער איז זיינער א שילער, ער האלט זיך פאר זיינעם א תלמיד.

צוגעגרייט אידלסאן, א געזונטער לערער געווען, און נישט קיין ערגערער תלמיד. מיר האבן ביי אונז אידן אסאך דילעטאנטיזם, אבער.

מיר האבן געהאט זאגאר דילעטאנטן ביז לעצטנס. פון אט די א דילעטאנטן ליבהאבער איז מיטאמאל ארויסגעשפרונגען אזא ריז ווי א קאמפאזיטאר מיטן נאמען אחרון, איר האט אמאל געהערט אזא נאמען? פון אט די א דילעטאנטן מיטאמאל איז ארויסגעשפרונגען אזא ריז ווי דער ערנסט בלאך, איינער פון די וויכטיגסטע פערזענליכקייט אין די מוזיק וואס מיר האבן אין די ליטעראטור, אין די מוזיק ליטעראטור.

אידישע מוזיקער וועלכע רעדן וועגן מוזיק, רעדן, שאפן וועגן מוזיק, זינגען, שפילן, אלע וועלכע פארנעמען זיך מיט דעם ענין פון אידישע מוזיק, זענען אייך באמת דאנקבאר. מיר האבן געדארפט האבן אט אט דעם אן רגע. איך קום פון ניו יארק. נישט שיין צו זאגן. איך בעט אייך, איר זאלט נישט שרייבן א היט.

מיט מוזיקער, מוזיק איז דאך אזא וואונדערליכער ענין, אבער איר וועט נעמען א בוך וועגן מוזיק וועט איר זען ווי טרוקן דאס איז, ווען מען שרייבט וועגן מוזיק, נישט די מוזיק זעלבסט, נאר וועגן מוזיק, עס איז א געוואלדיגע טרוקנקייט, אבער געוואלדיגע טרוקנקייט, מיטן אויסנאם פון יענעם סטודענט וועלכער מוז זיצן, מוז קוועטשן די באנק, און מוז אריינקלאפן אין קאפ, אריינ'חזר'ן אלעס,

דערפאר האב איך אים ליב וואס ער האט דא פארליבט. איך בין באמת אזוי צופרידן וואס מ'האט מיר איינגעלאדענט צו קומען אהער אז איך זאל קענען כאטש אין די פאר ווערטער וואס איך האב דארט נישט געזאגט וואלט איך דאך איצט די זעלבע זאך געקענט זאגן אויב איך וויל פנים אל פנים זיך אנידערשטעלן פאר מענטשן און אייך זאגן ישראל ראבינאוויטש

דאָס ערשטע בוך, וועלכעס, אַזוי איך זאָג, האָט געקענט שטיין אויף די אייגענע פיס פון יעמאָלט אָן, זענען שוין פאַראַן נאָך ביכער. עס זענען שוין פאַראַן קאָפּירונגען. עס זענען שוין פאַראַן אַנאַליזן. עס איז שוין פאַראַן קריטיקן. וואָס מערער קריטיקן, אַלץ בעסער וועט עס זיין. צו באַווייזן, אַז ס'טומלט זיך ערגעץ, אַז ס'ווערט אָנגערעגט, און אָט איז דער אָנרעגער מיינע פריינט, פאַר אייך אַלעמען אידיאָטן. נאכאמאל, דעם וואס איז איינגעפאלן דער ממש געניאלער געדאנק מיר איינצולאדן, ווייל אויב איך קום נישט אין מאנטריאל כאטש איינמאל א יאר, ווערט מיר זייער אומעטיג, איך זאג גוט אין מאנטריאל, אבער איך בין דאנקבאר יענעם אדער יענע וואס האט איינגעפאלן דעם געדאנק מיך איינצולאדן, און איך זאג בקול רם, ראבינאוויטש, ביז הונדערט און דרײַ און דרײַסיק.

באגריסן, איך דארף נישט פארגעסן אז ראבינאוויטש איז איז פארהייראט, און איר ווייסט דאך שוין אז אז מען דארף שרייבן דארף מען האבן עמיצן וואס זאל זיין א עזר כנגדי, זאל אים נישט שטערן אין דער ארבעט, ווייל אז מען שטערט נישט הייסט עס אויך געהאלפן. און ווייטער, איר ווייסט דאך שוין וואס פאר א גוט מארגן, אזא גוט יאר, איר ווייסט אז מ'גייט אוועק פון דערהיים מיט א שיינעם גוט מארגן, קען מען אנשרייבן מסתם א גוט מארגן א גוט יאר. חבר'טע ארטענבערג וועט ערשט באגריסן חבר'טע ראבינאוויטש.
איך וויל האבן א איך ווייס ס'איז אנגענומען ביי אידן זאגט מען א ווערטל אז דער מאן איז א רב איז די פרוי א רעבעצן אזוי איז שוין זעלבסטפארשטענדליך איר האט דא געהערט אלע גוטע זאכן פון חבר ראבינאוויטש איז פארשטענדליך אז חבר'טע ראבינאוויטש פארדינט אויכעט זייער אסאך. חבר'טע ראבינאוויטש, א חוץ דעם וואס איז די פרוי פון אונזער ליבן חבר ראבינאוויטש, איז אליין א א קולטור געזעלשאפטליכע טוערין, זי איז א שרייבערין, און זי איז אויכעט זייער אקטיוו אין אין זייער א גרויסע ארגעניזאציע די פרויען פיאנירן, און פאקטיש איז זי געשטאנען ביים וויגעלע פון דער אינסטיטוציע, אדער ארגעניזאציע. איך וויל אין נאמען פונעם דירעקטארן ראט און פון אלע חברים.

איך וויל ערשט אויפרופן איינעם וואס אין פראגראם איז ער נישטא, נאר צווישן די שורות וועט איר אים געפינען. דאס איז איינער פון די גרויסע טוער פון דער ביבליאטעק, וואס איז, ער גלייכט צו זיין אביסעלע מאחורי הפרגוד הייסט עס, ווייזט זיך נישט אזוי שטארק יעצט אין די לעצטע עטליכע מאנאטן, כ'וועל אויפרופן חבר אברמסון וואס וועט זאגן אפאר ווערטער, מער גיב איך אייך נישט.
איך ווייס נישט חברים פארוואס מיר איז צוגעטיילט געווארן דער כבוד און נאך גרעסער פארגעניגן צו איבערגעבן אין נאמען פון דער פארוואלטונג פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק,

דעם מוזיקאָלאָג, דעם געזעלשאַפֿטלעכן טוער. מיר האָבן צו דער דאָזיקער אויסגאַבע באַקומען הונדערטער באַגריסונגען פֿון די וויכטיקסטע אינסטיטוציעס און אָרגאַניזאַציעס אויף אין גאָר דער וועלט, פֿון אָן אַ שיעור וויכטיקע פּערזענלעכקייטן. מיר זענען נישט געוועזן בכּוח עס אַלץ צו דרוקן, מיר האָבן געדרוקט נאָר אַ טייל פֿון זיי.

ווייל קליין איז זי אין פארגלייך מיט פארדינסטן וואס חבר ישראל ראבינאוויטש האט פאר אונזער אידישער געמיינדע אין מאנטריאל און פאר אונזער אידישער פאלקס-ביבליאטעק בפרט. די פארוואלטונג פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק פלאנט, אויף וויפיל די מיטלען וועלן איר ערלויבן, ארויסצוגעבן אין דער נאנטסטער צוקונפט א ווערק פון דעם חבר ראבינאוויטש. זיינע רייזע באשרייבונגען פון ישראל. דערווייל אבער ווילן מיר מיט דער דאזיגער קליינער באשיידענער מתנה געבן אן אויסדרוק צו אונזער ליבשאפט, אכטונג און אנערקענונג פאר דעם אלעם וואס חבר ישראל ראבינאוויטש האט אונז ביז יעצט געגעבן. איך וויל אין נאמען פון דער פארוואלטונג אין נאמען פון די טויזנטער לעזער און מיטגלידער פון דער אידישער ביבליאטעק, ווינטשן אים נאך לאנגע יארן פון שעפערישער ארבעט.
איידער איך גיי אויפרופן דעם אונזער יובילאר, וויל איך נעמען די געלעגנהייט אויסצודריקן אונזער בעגייסטערונג זאל איך זאגן צו די קינסטלער ראזע גאלדבלאט, חזן שלמה גיסער, און דעם עוזי וזמרה כאר.

איך ווייס וויפיל צייט און ארבעט ער האט אוועקגעגעבן אז אלץ זאל אדורכגיין כשורה, ס'איז ביי אונז אלץ פארשריבן און מיר וועלן דאס געדענקען. א שיינע ספאסיבא קומט דא דעם קאמיטעט אונזערן וואס האט אונטערגענומען צו איינפירן ארדענונג און די אנדערע ארבעטן וואס איז געווען פארבונדן מיט דעם היינטיגן אוונט און איך דריק זיי אויס אסאך דאנקבארקייט. איר ווייסט אויף אויף אויפצורופן א אויפרופן א חתן אמאל, איז געווען אמאל א ספעציעלער ניגון, איז געווען אזוי דריי מאל יעמוד פלעגט מען זאגן, כ'ווייס נישט אפשר געדענקט איר דעם ניגון, איך האב עס אמאל געהערט איך האב פארגעסן. איך וויל אז ביי אונזער יובילאר זאל היינט גילטן, מיר ווייסן מיר ווארפן זיך מיט פסוקים, מ'זאל שוין זאגן נאך איין פסוק, א פסוק ונחה עליו רוח ה', ווייל די ערשטע העלפט פון פסוק האבן מיר שוין דורכגעפירט, די העלפט פון והיה כנגן המנגן, די העלפט ווייל דער קאנצערט טייל איז געווען זייער אויסגעצייכנט.

איך זיץ די גאנצע צייט און איך טראכט, אה, דאס רעדט מען טאקע וועגן מיר? דאס, דאס, דאס בין איך טאקע דער צענטער פון אט דער גרויסער ליבשאפט, פון אזויפיל ווארעמע ווערטער, פון אזויפיל שבחים. שבחים וואס פארגייען ערטערווייז אין א פאלסעטא, כ'מיין פאלסעטא אין מוזיקאלישן זין, נישט חלילה אין דעם זין פון, אין דעם בוכשטעבליכן זין. דאס איז אפשר, דאס איז יוביליי טאן, דאס איז באנקעט טאן. און מסתמא מסתמא דארף עס אזוי זיין. אבער איך זאג אייך בהן שלי אז איך האב די אלע יארן ביז ביז היינט ביז ס'איז געווארן דער גרויסער טומל. זיך נישט פארגעשטעלט און אפילו נישט געחלומט אז עס וועט קומען אט דער שטורעם פון ליבשאפט און פון פארעהרונג, איך האב זיך נישט פארגעשטעלט אז א שרייבער אין מיין שטאנד, וואס גיט אוועק דעם גרעסטן טייל פון דער ענערגיע פאר דעם טעגליכן ברויט אזוי צו זאגן, און קען זיך נישט פארגינען, קען זיך נישט פארגינען אוועקצוגעבן דעם גרעסטן טייל פון דער ענערגיע פאר זאכן וואס האבן אפשר צו טון מיט חיי עולם. מיט אָט די זאַכן, מיט וועלכע מען ברעכט זיך דורך אַ טיר צו דער אַזוי-גערופֿענער אייביקייט. איך האָב זיך נישט פֿאָרגעשטעלט, אַז מיך קומט עס, אַז איך בין זוכה, אָדער איך דאַרף זוכה זײַן צו אָט דער גרויסער אַנערקענונג, וואס ליגט סיי אין אטע דער אין אטע דער יובל שריפט, אויף וועלכן חבר רום און אנדערע חברים האבן אזוי שווער געארבעט, און אויך פון דער וואונדערליכער מאניפעסטאציע היינט אוונט און פון די צוויי פריערדיגע. איר ווייסט אז געווענליך ווערן אזעלכע זאכן רעזערווירט פאר א צייט ווען די זינדיגע אויגן קענען שוין מער נישט קוקן, און די טרייפענע אויערן קענען שוין מער נישט שלינגען די הונגעריג שלינגען די קאמפלימענטן און די און די גוטע רייד און די שבחים וואס מען זאגט. עס איז אפשר אזוי גוט, עס איז הארצלאז. עס איז הארצלאז וואס מען לאזט עס אפ פאר יענער צייט ווען אלס איז געענדיגט, ווען עס איז שוין נאך אלעמען. עס איז הארצלאז, אבער עס איז אפשר גערעכט. ס'איז אפשר גערעכט, ווייל סוף כל סוף קען דאך א מענטש טאקע באמת אנהייבן גלויבן, אויב ווען ער קען דאך הערן, ווען ער קען הערן די אלע די אלע שבחים וואס מ'זאגט, קען ער דאך באמת אנהייבן גלויבן אז ער איז, און זיך שטעלן אויף נארישע שטאלצעס, און עס קען דאך מיינען. אז דער דאזיגער מענטש וועט אפדאנקען פאר דעם אלעמען מיט דעם וואס ער וועט אויף מארגן ווערן א, ווי רופט מען דאס, מילא איר וויסט וואס איך מיין. דעריבער איז פון מיין שטאנדפונקט נאטירליך זייער גוט, מיר לוינט זיך דאס וואס מען האט נישט געטראכט וועגן דער גערעכטיקייט, און איך מוז היינט, איר וויסט דאך טיט פאר טעט זאגט מען, איך מוז צוריק שלאגן מיט קאמפלימענטן, סוף כל סוף זעה איך אין דעם די גרויסקייט פון אונזער פאלק. ס'איז מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערך לך. דאס נעמט זיך, ווייזט אויס, פון דער אלטע ליבשאפט, פון דער אלטע פארעהרונג צום געדרוקטן ווארט ביי אידן. ביי קיין פאלק איז נישטא אזא מנהג אז ווען א ספר פאלט ארונטער אויף די ערד, הייבט מען אים אויף און מ'גיט'ם א קוש. עס איז אט די טראדיציע. צי מיר לעבן אינגאנצן מיט דער דאזיגער טראדיציע צי ניט. אבער אין אידן, איבערהויפּט אין אונדזערע אידן, אט די אידן וואס געדענקען נאך, וואס געדענקען נאך יענעם גאנצן שטייגער לעבן, אין אונדזערע אידן איז נאך דא דער געפיל פון פון פארערונג. און פון יראת הכבוד פארן געדרוקטן ווארט, און איך נעם אן אז היינט ווערט געערט דאס געדרוקטע ווארט, דאס אידישע ווארט, און נישט דווקא איין מענטש, איר האט זיך צוגעטשעפט צו א מענטשן, צו אן איינציגן, דאך פאר ווייל איר האט געוואלט אויסדרוקן יראת הכבוד, דעם אלטן יראת הכבוד פארן געדרוקטן אידישן ווארט. אפשר איז א באווייז איך האב ניט צו שטארק פארשעמט דעם דאזיקן געדרוקטן אידישן ווארט? עס קען זיין, ווייל ווען איך וואלט עס פארשעמט וואלט איך מסתמא נישט זוכה געווען צו שטיין היינט ווי דער צענטער פון אזא וואונדערליכע מאניפעסטאציע פון ליבשאפט. איר קענט זיך אוודאי אנשטויסן אז איך בין היינט געזעסן מיט אנגעשפיצטע אויערן דערפאר ווייל די אויערן זענען נאך אנגעשפיצט צו דעם וואס מיין זייער געשעצטער און טייערער פריינט לאזאר וויינער האט געזאגט. איך וואלט אים געוואלט נעמען אין א ווינקעלע און אים אויפווייזן וואס איך געפין אז אין דעם בוך איז נישטא, און וואס אין דעם דאזיגן בוך אדער ביכער וואלט געקענט זיין, ווען איך זאל באמת קענען ארבעטן אויף דעם אין יענער צייט און מיט דער ענערגיע ווען דער גוט מארגן ווערט געשריבן. ס'הייסט אין די טעג און נישט אין די נאכט ווען מען דארף שוין שלאפן. דעריבער ווייס איך אז מיין פריינט וויינער האט מיר אביסעלע איבערגעצאלט היינט. אבער איך מיין נישט צו זאגן, איך מיין נישט צו זאגן חלילה אז וואס ער האט געזאגט האט ער נישט געמיינט, ווייל איך קען וויינער. אוי קען איך אים. איך ווייס אז ער קען נישט זאגן וואס ער מיינט נישט. און דערפאר בין איך אזוי גליקליך. אויב עס איז געווען אביסל באנקעטמעסיג. איז דערפאר ווייל עס איז דאך עס איז דאך יובילעי דארף מען אביסעלע ווי יוסעלע ראזענבלאט עליו השלום אדער זכרונו לברכה פלעגט נוצן צייטנווייז די פאלסעטא אביסעלע אריינגיין זיך זיך אזוי צו זאגן אריינגיין אין דער ביישטימע איך בין אים זייער דאנקבאר, ווייל צו דעם בין איך באמת געווען הונגעריג. איך בין באמת געווען הונגעריג ווייל דא בין איך זייער נערוועז. אין דעם געביט בין איך געוואלדיג נערוועז. איך ווייס די גרויסע פאראנטווארטליכקייט. כ'ווייס וואס עס מיינט אז א מענטש וועלכער איז נישט אינגאנצן צוגעגרייט אקאדעמיש אריינצוגיין אין אט דעם טרקלין, אין אט דעם היכל הנגינה. צייטנווייז רעד איך צו זיך, איז עס אפשר א חוצפה? און ווען מ'הערט אזעלכע רייד איז דאס זיכער כדאי צו הערן. עס איז זיכער זייער אנגעלייגט און עס איז א פרייד. פון דער אנדערער זייט, פון דער אנדערער זייט האב איך געלערנט פון אט די, פון אט דער מאניפעסטאציע, אז עס ווייזט אויס אז דער גוט מארגן, די אזויגערופענע חיי שעה, איז אויך נישט אויף ארויסצואווארפן. עס ווערט אנערקענט. סוף כל סוף, ווען מען זאל נעמען צונויפקלייבן דעם גאנצן סך הכל פון די אלע טאג טאג שטימונגען און טאג געשעהענישן, קען זיך דערפון אפשר אויך באשאפן א גאנץ היפשלעך בילד פון לעבן און שטרעבן און חלומ'ען און קאמף און אלס וואס איר ווילט. איך בין געווען גאר באזונדערס גערירט היינטיגע וואך. דאס איז מיר גאר געקומען עפעס אזוי ווי אזוי אומגעריכט, אז ווען מען זאל מיר זאגן צום ביישפיל אז איך וועל דארפן נעמען א רייזע צו דער לבנה, אדער עס קומט א גאסט פון די לבנה מיר באגריסן וואלט עס געווען פונקט אזוי לאגיש, ס'איז מיר געקלונגען. איך מיין דער אפרוף פון צוויי פון די זייער חשוב'ע פראנצויזישע צייטונגען דא אין שטאט. וואו עס קומט צו זיי ווייס איך נישט, ווי אזוי דער קלאנג האט זיך אהין דערטראגן ווייס איך נישט. אבער פון דעם איז אויך עפעס צו לערנען, און דאס האב איך אלעמאל געוואוסט. כ'האב אלעמאל געוואוסט מען זאל נישט מאכן דעם טעות צו מיינען אז דערפאר ווייל מיר רעדן אין אונזער אידישער שפראך קענען מיר זיך שוין באהאלטן פון די אנדערע טיילן פון דער באפעלקערונג. ניין מיינע פריינט, מיר לעבן אין א גלעזערן הויז, און עס מאכט נישט אויס וואס מען זאל נישט שרייבן און וואס און אין וועלכע שפראך מען זאל נישט רעדן. אימיץ ווייזט אויס קוקט אריין. אימיץ ווייזט אויס האלט א חשבון. נו, צום גליק, צום גליק האט זיך עס אויסגעלאזט גוט, אבער עס האט זיך אויך געקענט אויסלאזן שלעכט. און עס לאזט זיך צייטנווייז אויס זייער שלעכט. דעריבער איז דאס וואס דער ביאלעסטעקער מגיד האט מיר אמאל געזאגט, און חבר גאליי ציטירט עס אין אן ארטיקל היינט, דער ביאלעסטעקער מגיד ראפאפורט זייער א קלוגער איד, ווען ער איז דא געווען מיט עטליכע מיט א שוין אפשר א פופצן יאר צוריק, ער האט געהאלטן א רעדע דא א דרשה אין חברה שס, און איך בין געגאנגען הערן, בין געווען אנטציקט פון דער חריפות און פון דער שיינקייט פון דער פארעם, מגידישער פארעם אין וועלכער ער האט גערעדט, און איך האב אנגעשריבן א האלבן קאלום וועגן אים. אין דעם טאג וואס דאס איז ערשיינען קומט ער אריין און ער זאגט, דאס זענט איר אט דער וואס האט געשריבן אט דאס דא? זאג איך, יא. שלום עליכם. זאגט ער, איר האט זייער גוט געשריבן. נאר פארוואס זאגט ער עפעס נאר פארוואס עפעס אזוי קורץ? איי איי איי זאגט ער ווען איר זאלט ווען איר זאלט אזוי מורא האבן פאר גאט ווי איר האט מורא פאר א ווארט וואלט איר געווען אן אמת'ער צדיק. מיינע פריינט מען דארף מורא האבן פאר א ווארט. און דאס האב איך שוין לאנג אויסגעפונען, ווייל החיים והמוות ביד הלשון, און די וואס מיינען אז ווערטער קענען געווארפן ווערן אט אזוי הפקר'דיג, אז איין ווארט איז פונקט אזוי גוט ווי די אנדערע, מאכן א גרויסן טעות. עס איז דעריבער פאר מיר א גרויסע באפרידיגונג ווען איך געפין אויס אז דאס היטן זיך מיט א ווארט האט געבראכט גוטע רעזולטאטן אנשטאט שלעכטע. צולעצט, מיין הארציגסטן דאנק מיין טייערער אידישער פאלקסביבליאטעק. דאס איז מיין גייסטיגע היים געווען פאר אסאך יאר. עס איז נישטא קיין גרעסערע כבוד ווי צו שטיין אויף דער פלאטפארם פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק ביי אן אווענט אראנזשירט פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק פאר אזא שיינעם און גרויסן עולם שטיין און הערן אז דאס וואס איז געטון ביז איצט איז געווען אויפן דרך און מען פרואווט געבן דערמוטיגונג אויף ווייטער ווייל וואס ווייטער ווערט שווערער. איר זאלט נישט מיינען אז דאס וואס מען האט אריינגעשריבן בן שישים לזקנה איז עפעס א קלייניגקייט. איך זאג אייך אז יעדן ווארט וואס מען האט אריינגעשריבן אין פרק איז דאס קודש קדשים. דאס איז אזוי ווי אריינגעקלאפט אויף אייביג. נישטא דארטן קיין איבעריג ווארט, אט דארטן איז נישטא קיין איבעריג ווארט. און ווען זיי האבן געזאגט בן שישים לזקנה דארפן מיר עס אננעמען ספארטיש. זיך ניט פאררייסן זיך ניט בעריען ניט מאכן פאר א יונגערמאנטשיק נאר אפמאכן מיט זיך אז אט דאס איז עס אזוי האט געזאגט דער פרק און אט דאס איז דאס דעריבער ווערט עס שווערער נישט גרינגער זעלביגע ארבעט וואס נעכטן איז געווען אביסעלע גרינגער ווערט עס היינט אביסעלע שווערער דעריבער איז אפשר נעטיג זייער נעטיג אז מען קומט צו צו דעם עלטער נעטיג מען זאל וויסן אז עס איז אנגעלייגט אז דאס וואס מען טוט ווערט אנערקענט. איין זאך פארזיכער איך אייך, איך וועל זיך באמיען, זייער שטארק באמיען, נישט צו ווערן איבערגעפירט פון דעם אלעמען, ווייל איך קען אביסל רעדוצירן פון אט די אלע שבחים און די אלע לויב געזאנגען. מיין הארציגסטן דאנק די אלע. פיינע קינסטלער, ראוז גאלדבלאט, חזן גיסער, סעמיעל לעוויטאן, דעם זמרה כאר מיט זיין פיינעם דיריגענט סיגעל. א הארציגן דאנק אלע קאלעגן שרייבער וואס געפינען זיך דא, סיי די וואס זיצן אויף דער פלאטפארמע, סיי די וואס זיצן אין זאל. א הארציגן דאנק אייך אלעמען. איך פארזיכער אייך אז ביז דעם סוף פון מיין לעבן וועל איך געדענקען דעם היינטיגן אוונט.
איך גלייב אז חבר ראבינאוויטש איז אפשר געווען גערעכט ווען ער האט אנאליזירט דעם פרק, די פרקי אבות. נאך שישים גלייב איך דארף מען אנהייבן רעכענען ביי די איינציגע יארן. חבר ראבינאוויטש, ווען ווערט איר איין און זעכציק וועלן מיר זיך צוגרייטן צו א איין און זעכציק יעריגער פייערונג. אלזא איך וויל ווינטשן חבר ראבינאוויטש מיט זיין משפחה. לאנגע יארן, און מיר זענען זייער צופרידן צו זען אייער קליינע משפחה מיט אייך צוזאמען, זייט געזונט. מיר וועלן זינגען א התקווה זינגען.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמהערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט